בעזרת השם יתברך מסכת גיטין דף כ"ו, מ'הייבט אן דף כ"ו עמוד א' ביי די משנה אויבן, זאגט די הייליגע משנה, הכותב טופסי גיטין, פשט דא רעדט די משנה פון א סופר, וואס אונז האבן שוין געזען אז א גט איז צוטיילט אויף צוויי, ס'דא א טופס ס'דא א תורף, די טופס דאס איז די נוסח הכללי וואס שטייט אין יעדע גט, און די תורף דאס איז די עיקר הגט, איז דא דא א סופר וואס ער האט מורא אז מארגן איבערמארגן וועט ער זיין פארנומען מיט שרייבן אנדערע זאכן, און וואס איז טאמער ס'וועט אונטערקומען א גט? און ער וועט נישט האבן קיין צייט דאס צו שרייבן איז ער מחליט אז ער וועט יעצט צוגרייטן אסאך גיטין ער וועט נאר שרייבן דעם טופס און שפעטער אז ס'וועט אונטערקומען א גט וועט ער אריינלייגן דעם תורף וועט אריינלייגן די נעמען און אזוי וועט זיין גרייט א גט זאגט טאקע די משנה ער קען אזוי טון צריך שיניח מקום האיש און מקום האישה און מקום הזמן ער דארף לאזן ליידיג די נאמען פון די מאן די נאמען פון די פרוי און די צייט פשט דאס טאר ער נישט אריינשרייבן און ווי רש"י לייגט צו אפילו אז ער ווייסט אז ס'טוט זיך עפעס א מחלוקת אין שטאט צווישן עפעס א מאן און א פרוי ער טאר נישט צוגרייטן א גט פאר זיי, ער דארף לאזן די אלע זאכן ליידיג, און שפעטער טאמער די מאן קומט צו אים בעט אים זאל שרייבן א גט, שרייבט ער אריין די נעמען, די מאנ'ס נאמען, די פרוי'ס נאמען, די זמן, און אונז האמיר דא א פארטיגע גט. זאגט די משנה ווייטער אן ענדליכע דין, שטרי מלווה, צריך שיניח, מקום המלווה, מקום הלוה, מקום המעות, מקום הזמן, פשט די זעלבע זאך מיט שטרי מלווה, א סופר וואס וויל צוגרייטן שטרי מלווה דארף ער ליידיג לאזן, די נאמען פון די מלווה, די נאמען פון די לווה, די סכום פון די געלט, און די צייט וואס מען האט געשריבן די שטר, און טאמער ער לאזט דאס ליידיג קען ער שרייבן שטרי מלווה. ווייטער זאגט די משנה אן ענליכע דין, שטרי מקח, אויכעט, צריך שיניח, מקום הלוקח, מקום המוכר, מקום המעות, מקום השדה, מקום הזמן, ער לאזט די אלע זאכן ליידיג, און ער קען צוגרייטן וויפיל שטרות ער וויל. זאגט די משנה פארוואס? פארוואס טאקע איז געזאגט געווארן די אלע דינים? מפני התקנה. וואס מיינט דאס מפני התקנה? עמיר זען כמה וכמה פשטים אין די גמרא. זאגט יעצט די משנה, אז ס'דא א תנא וואס קריגט זיך אויף דעם, ר' יהודה פוסל בכולן. רבי יהודה לאזט נישט שרייבן נישט ביי גיטין, נישט ביי שטרי מלווה, נישט ביי שטרי מקח, נישט דא אזא זאך צוגרייטן שטרות, ווען ס'קומט אונטער שרייבט מען עס, מ'קען נישט צוגרייטן פון פריער. רבי אלעזר, מכשיר בכולן, חוץ מגיטי נשים, רבי אלעזר קריגט זיך אויך, רבי אלעזר האלט אז ביי אלע שטרות קען מען צוגרייטן, אבער ביי גיטין איז נישט דא אזא זאך צוגרייטן א גט פאראויס, פשט די טופס אויך נישט, און ווי מ'עט זען די גמרא ווייל רבי אלעזר איז גוזר טופס אטו תורף, טאמער מ'עט צולאזן שרייבן א טופס מארגן עט איינער שרייבן א תורף, און ממילא רבי אלעזר לאזט עס נישט און רבי אלעזר ברענגט צו א מקור שנאמר וואס שטייט אין פסוק וכתב לה לשמה מ'עט זעהן די גמרא וואס די מקור פון רבי אלעזר איז זאגט די הייליגע גמרא אמר רב יהודה אמר שמואל האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל צריך שיניח אף מקום הרי את מותרת לכל אדם פשט דאס איז די תנא קמא אין די משנה האט געזאגט אז מען דארף איבערלאזן מקום האיש מקום האישה מקום הזמן זאגט שמואל מען דארף אויך איבערלאזן הרי את מותרת לכל אדם פשט די סופר קען נישט שרייבן הרי את מותרת לכל אדם איידער די מאן האט אים נישט געהייסן שרייבן די גט פארוואס ווייל ורבי אלעזר היא, אונזער משנה גייט כשיטת רבי אלעזר, דאמר עדי מסירה כרתי, ובעינן כתיבה לשמה, פשט שמואל איז מסביר די תנא קמא פון אונזער משנה אזוי, שמואל האלט אז די תנא קמא פון אונזער משנה דאס איז רבי אלעזר, וואס רבי אלעזר האלט עדי מסירה כרתי, און ממילא לויט רבי אלעזר דארף מען שרייבן די גט לשמה, און דערפאר האלט די תנא קמא פון אונזער משנה אז ווען מען שרייבט א גט אז א סופר וויל צוגרייטן א גט פון פאראויס, טאר ער נישט שרייבן דעם תורף, ווייל די תורף דארף מען שרייבן לשמה. חוץ פון דעם לייגט שמואל אויך צו, אז מען דארף אויך איבערלאזן הרי את מותרת לכל אדם, ווייל דאס איז אויך א חלק פון די עיקר הגט, און דאס דארף מען אויך שרייבן לשמה. פשט, דאס אלעס שטימט מיט רב אלעזר. מה שאין כן ר' מאיר, וואס ר' מאיר האלט עדי חתימה כרתי, איז לויט שמואל וואלט ר' מאיר געהאלטן אז דער סופר קען שרייבן די גאנצע גט, סיי די תופס סיי די תורף, פארוואס? ווייל נאר די חתימות דארפן זיין לשמה, און ממילא לויט ר' מאיר איז נישט נוגע אונזער משנה, נאר לויט ר' יהודה, וואס ר' יהודה האלט עדי מסירה כרתי,

וואס איז טאמער איינער האט געשריבן דעם תופס ווען ס'איז געווען מחובר און שפעטער נאכדעם וואס ער האט עס תולש געווען האט ער געשריבן דעם תורף, דעמאלטס בדיעבד איז עס כשר היות מ'האט געשריבן דעם תורף נאכדעם וואס מ'האט תולש געווען דעם גט. פשט, ווייטער שמואל האט איינגעזעצט יענע משנה כשיטת ר' אלעזר. יעצט, אונז האמיר אויך געזען א משנה דף כ"ב עמוד ב', וואס דארט האט די משנה געזאגט הכל כשרין לכתוב את הגט אפילו חרש שוטה וקטן, און מ'האט געזען אין די גמרא אז שמואל האט אויך איינגעזעצט יענע משנה כשיטת ר' אלעזר, און דאס וואס שטייט אז א חרש שוטה וקטן קענען שרייבן א גט, גייט ארויף אויפן תופס נישט אויפן תורף. פשט, אלע דריי משניות, סיי די משנה דף כ"א עמוד ב', סיי די משנה דף כ"ב עמוד ב', און סיי אונזער משנה, זעצט שמואל איין אז דאס גייט כשיטת ר' אלעזר, און ממילא זאגט די גמרא, וצריכא, אז בעצם שמואל האט עס געדארפט זאגן ביי אלע דריי פלעצער באזונדער,

פון די צווייטע זייט האט די משנה געזאגט כתבו אויב מ'האט עס געשריבן איז כשר, און ווי אזוי פארענטפערט מען די סתירה? האט שמואל זייער געשמאק פארענטפערט אז סגייט כשיטת רב אלעזר, אין כותבין פשט לכתחילה טאר מען נישט שרייבן דעם תופס, אבער בדיעבד אויב מ'האט געשריבן דעם תופס אן דעם תורף, איז קען מען נוצן אזא גט, איז דאס קען מען נאך פארשטיין. אבל סיפא, אבער די נעקסטע משנה, דף כ"ב עמוד ב', וואס דארט רעדט מען פון א חרש שוטה וקטן וואס האבן געשריבן א גט, דקתני ווי אזוי פירט דארט די משנה אויס, די משנה פירט דארט אויס שאין קיום הגט אלא בחותמיו, איז דארט וואלט איך געזאגט אימא ר' מאיר היא, דארט וואלט איך געזאגט אסאך געשמאקער איינצוזעצן די משנה דארט ווי ר' מאיר דאמר עדי חתימה כרתי, איז פאר דעם דארף שמואל זאגן באזונדער דארט אז ס'איז נישט אזוי, אז יענע משנה גייט כשיטת ר' אלעזר, און די משנה רעדט פונעם תופס, פשט די משנה זאגט אז א חרש שוטה וקטן קענען שרייבן א תופס הגט, איי וואס פירט דארט די משנה אויס שאין קיום הגט אלא בחותמיו? האמיר שוין דארט געזען אז דאס גייט ארויף אויף די נעקסטע שטיקל פון די משנה, ווייטער ואי אשמעינן בההיא לאמיר שוין זאגן אז שמואל וואלט אויך געזאגט אויף די צווייטע משנה אז דאס גייט כשיטת ר' אלעזר, וואלט איך געזאגט ההיא נמי איכא לאוקמי כר' אלעזר, וואלט איך געזאגט פיין, יענע משנה גייט ווי ר' אלעזר, אבל הא, אבער אונזער משנה, אימא מדסיפא ר' אלעזר הוי, רישא לאו ר' אלעזר, צריכא, פשט ביי אונזער משנה, האמיר דאך געזען אפאר שיטות, מען האט געזען די תנא קמא, שפעטער האט מען געזען ר' יהודה, שפעטער האט מען געזען ר' אלעזר, איז פשט אז ר' אלעזר אליין איז די לעצטע שיטה פון די משנה, קען נישט תנא קמא אויך זיין רב אלעזר, אזוי וואלט איך געזאגט, דערפאר זאגט שמואל אז אוודאי נישט אזוי, איי בעצם ווי שטימט עס, עמיר באלד זעהן. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזעהן די משנה, אז פארוואס טאקע מעג א סופר צוגרייטן גיטין, צוגרייטן שטרי מלוה, צוגרייטן שטרי מכר, און שרייבן נאר דעם תופס, מפני התקנה, פרעגט די גמרא מאי תקנה, פון וואס פאר תקנה רעדט מען דא, און ווייטער דאס אלץ גייט מיטן הסבר פון שמואל אז דער תנא קמא פון אונזער משנה דאס איז ר' אלעזר, און וואסערע תקנה רעדט מען דא? אמר ר' יונתן, איז ר' יונתן מסביר מפני תקנת סופר, פשט א תקנה פארן סופר, ור' אלעזר היא דאמר עדי מסירה כרתי, ובדין הוא דאפילו טופס נמי לא לכתוב, פשט אין אמת'ן אריין לויט ר' אלעזר, וואס ר' אלעזר האלט עדי מסירה כרתי, וואלט מען בעצם נישט געטארט לאזן א סופר צוגרייטן גיטין, פארוואס? ווייל טאמער עסט אים לאזן היינט שרייבן דעם טופס, מארגן עט ער שרייבן די תורף, נאר וואס? ומשום תקנת סופרים שרו רבנן, פשט כדי די סופרים זאלן קענען מאכן געלט, ווייל אסאך מאל זענען סופרים פארנומען, זיי וועלן נישט האבן קיין צייט צוצוגרייטן גיטין, איז אלס תקנת סופרים האט מען זיי צוגעלאזט שרייבן דעם טופס אן דעם תורף, דאס איז פשט מפני התקנה. יעצט וואס איז פשט פון דעם אז תנא קמא זאגט אז ביי אנדערע שטרות איז אויך אזוי? ביי שטרי מלוה, ביי שטרי מכר האט מען אויך געזאגט אז זיי מעגן נאר שרייבן א טופס אן א תורף, איז פשט פון דעם איז ווייל מען האט גוזר געווען אז טאמער מען וועט זיי לאזן שרייבן גאנצע שטרי מלוה און גאנצע שטרי מכר, איז מארגן וועלן זיי אויך שרייבן גאנצע גיטין, און דערפאר זאגט תנא קמא אז ווען עס קומט צו גיטין אין אמת'ן אריין וואלט מען אלץ געדארפט אסר'ן, אבער מפני תקנת סופרים האט מען מתיר געווען צו שרייבן א טופס, ביי אנדערע שטרות איז אין אמת'ן אריין וואלט מען אלץ געדארפט מתיר זיין, אבער מען האט גוזר געווען אז טאמער מען וועט לאזן ביי אנדערע שטרות שרייבן א תורף וועט מען מארגן שרייבן ביי גיטין אויך א תורף, און ממילא האט מען גוזר געווען ביי אלע שטרות אז א סופר מעג נאר צוגרייטן א טופס אן קיין תורף. ווייטער, רבי יהודה פוסל בכולן, האט מען געזען רבי יהודה קריגט זיך אויפן תנא קמא, און רבי יהודה האלט אז נישט ביי א גט, און אויך נישט ביי אנדערע שטרות, גארנישט טאר מען נישט שרייבן נישט דעם טופס און נישט דעם תורף, וואס פשט פון רבי יהודה? איז די גמרא מסביר, גזר טופס אטו תורף, גזר שטרות אטו גיטין, ער האט גוזר געווען דא א געדאפלטע גזירה, סיי טופס אטו תורף טאמער מען וועט לאזן דעם טופס מארגן וועט ער שרייבן דעם תורף, און די זעלבע זאך האט ער גוזר געווען, טאמער מען וועט דאס לאזן שרייבן ביי אנדערע שטרות וועט מען מארגן שרייבן גיטין, און ממילא האט רבי יהודה גע'פסל'ט אלעס. ווייטער האט מען געזען אין די משנה ורבי אלעזר מכשיר בכולן, חוץ מגיטי נשים. רבי אלעזר האט מתיר געווען ביי אנדערע שטרות צוצוגרייטן שטרות אבער ביי גיטין, דארט האט רבי אלעזר געזאגט מען טאר גארנישט, נישט דעם טופס נישט דעם תורף, פארוואס? איז די גמרא מסביר, טופס אטו תורף גזר, פשט פון די גזירה האט רב אלעזר געהאלטן אז טאמער מען וועט לאזן שרייבן א טופס הגט, מארגן וועט מען שרייבן א תורף הגט ממילא ביי גיטין טאר מען גארנישט צוגרייטן, אבער שטרות אטו גיטין לא גזר, צו גיין גוזר זיין שטרות אטו גיטין, דאס האט ער נישט געהאלטן אז מען איז גוזר, ווי רש"י זאגט ער האט געהאלטן ס'איז א גזירה לגזירה, און דאס איז פשט פון רב אלעזר, האבן מיר געזען אין די גמרא אז רב אלעזר האט אויסגעפירט שנאמר וכתב לה, און דאס איז די מקור אז מען טאר נישט שרייבן טופסי גיטין, פרעגט די גמרא והא כי כתיב לה, אתורף הוא דכתיב, דאס איז עפעס די טעם פארוואס מען טאר נישט שרייבן טופסי גיטין, די לה די לשמה גייט ארויף אויפן תורף נישט אויפן טופס, אלא אימא, איז די גמרא טאקע מגיה משום שנאמר וכתב לה לשמה, פשט אין די משנה שטייט נישט משום שנאמר, אין די משנה שטייט שנאמר, איז אויף דעם איז שווער געווען אז נישט דאס די מקור, איז אויף דעם ענטפערט די גמרא אז משום שנאמר, פשט אז וואס איז באמת די טעם אז רבי אלעזר לאזט נישט שרייבן דעם טופס, משום שנאמר וכתב לה, פשט היות עס שטייט אין פסוק וכתב לה, לשמה, פשט די תורף דארף געשריבן ווערן לשמה, פאר דעם לאט ר' אלעזר אויך נישט שרייבן דעם טופס, ווייל א גזירה טופס אטו תורף. איי פרעגט די גמרא, קשיא דר' אלעזר אדר' אלעזר, די סתירה וואס מ'האט פריערט געזעהן טאמער די תנא קמא דאס איז ר' אלעזר, איז דאך דא א סתירה אין די משנה ווייל ר' אלעזר איז דאך די לעצטע שיטה פון די משנה, איז וועלכע איז ר' אלעזר? זאגט טאקע די גמרא, תרי תנאי ואליבא דר' אלעזר, ס'איז א מחלוקת תנאים וואס איז געווען די שיטה פון ר' אלעזר, תנא קמא האלט אזוי, און די לעצטע מאן דאמר אין די משנה וואס דאס איז בשם ר' אלעזר אליין, האלט אנדערש, א מחלוקת וואס איז געווען ר' אלעזר'ס שיטה, איז ביז יעצט האט מען געזען וויאזוי שמואל זעצט איין די תנא קמא פון אונזער משנה, ר' שבתאי אמר חזקיה, ר' שבתאי אמר חזקיה קריגט זיך, חזקיה זעצט איין די תנא קמא אינגאנצן אנדערש ווי שמואל, זאגט חזקיה, אז דאס וואס שטייט אין די משנה מפני התקנה,

וואס ר' מאיר האלט עדי חתימה כרתי און ממילא אין אמת'ן אריין, וואלט א סופר געמעגט שרייבן סיי דעם טופס סיי דעם תורף פארוואס ווייל ס'דארף נישט געשריבן ווערן לשמה? נאר וואס זאגט אונז ר' מאיר אז דער סופר טאר נישט שרייבן דעם תורף פארוואס ווייל טאמער מ'עט לאזן דעם סופר שרייבן דעם תורף איז מפני התקנה תקנת קטטה, פשט, מארגן, עט א סופר שרייבן א גט, און ער עט אריין שרייבן נעמען, ווייל ער הערט אז ס'טוט זיך אין שטאט א מחלוקת צווישן עפעס א מאן און א פרוי, עט ער צוגרייטן דעם גט, מ'מעג דאך, ר' מאיר האלט מ'מעג דאך, און די פרוי עט הערן ווי די סופר ליינט הויך דעם גט, און זי הערט איר נאמען, זי הערט איר מאנ'ס נאמען, קומט זי אהיים, און ס'טוט זיך א וויי געשריי, זי הייבט אן שרייען אויפן מאן, דו האסט געהייסן דעם סופר שרייבן א גט, און ער האט קיינמאל נישט געהייסן, די סופר האט אליין געשריבן, איז כדי דאס זאל נישט געשען, ס'זאל זיין שלום בית אויפן וועלט, זאגט ר' מאיר, אז אפילו אליבא דאמת וואלט א סופר געמעגט צוגרייטן א גאנצע גט? ניין, מ'איז גוזר אז ער זאל נישט שרייבן דעם תורף, פשט ער זאל נישט שרייבן די נעמען פון די מאן און די פרוי, כדי ס'זאל נישט זיין קיין מחלוקת, זאל זיין שלום בית, און טאקע לויט די שיטה איז אוודאי הרי את מותרת לכל אדם מעג דער סופר שרייבן נאר די נעמען פון די מאן און די פרוי דאס דארף ער אויסלאזן מפני הקטטה. רב חסדא אמר אבימי, ער זאגט א דריטע פשט אין די משנה וואס מיינט דאס תקנה משום תקנת עגונות, אלס תקנת עגונות. וואס מיינט דאס תקנת עגונות? ברענגט די גמרא צוויי פשטים, אמרי לה ר' מאיר ואמרי לה ר' אלעזר, פשט, דאס קען מען פארשטיין סיי לויט ר' מאיר און סיי לויט ר' אלעזר. אמרי לה ר' מאיר, מען קען עס פארשטיין לויט ר' מאיר דאמר עדי חתימה כרתי, ובדין הוא דאפילו תורף נמי לכתוב, וזימנין דהוה ליה קטטה בהדה ורתח עלה וזרק ליה ניהלה ומעגן ומותיב לה. פשט, פון איין זייט קען מען זאגן אז דאס גייט כשיטת ר' מאיר, וואס ר' מאיר האלט עדי חתימה כרתי פשט אין אמת'ן אריין, וואלט דער סופר געמעגט שרייבן דאס גאנצע גט, אבער ר' מאיר האט חושש געווען, טאמער א סופר עט צוגרייטן גיטין מיט נעמען, איז פשט עט זיך ארום דרייען אין שטאט, און ווער ס'הייבט זיך אן ראנגלען מיט די ווייב עט דער סופר שוין צוגרייטן א גט, איז די מאן עט איין טאג אהיימקומען אויפגערעגטערהייט עט סטראשען די פרוי אז איך גיי דיך געבן א גט, איז ביז א רגע האט ער די גט ער לויפט צום סופר ס'ליגט שוין גרייט ביים סופר אין שאנק כדי דאס זאל נישט געשעהן אז יעדע מאל א מאן רעגט זיך אויף זאל ער האבן אזוי שנעל א גט דאס איז די תקנת עגונות האט מען מתקן געווען אז א סופר זאל נישט שרייבן קיין נעמען פארוואס ווערט עס גערופן תקנת עגונות דאס איז נישט עגונות אזוי ווי מען ווייסט איבעראל עגונה א פרוי וואס קען נישט חתונה האבן נאר עגונות מיינט אז פרויען עלן זיך גט'ן איבעראל און זיי עלן בלייבן אן קיין מענער איז כדי דאס זאל נישט געשעהן האט ר' מאיר גוזר געווען מען זאל נישט שרייבן קיין נעמען דאס איז איין פשט אמרי לה ר' אלעזר אן אנדערע פשט פון תקנת עגונות אז דאס גייט כשיטת ר' אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי ובדין הוא דאפילו טופס נמי לא לכתוב, וזמנין דבעי למיזל למדינת הים, ולא אשכח ספרא, ושביק לה ואזיל ומעגן ומותיב לה. פשט, טאמער מען לערנט פשט פון רב חסדא אמר אבימי בשיטת ר' אלעזר, איז פשט אזוי, תקנת עגונות מיינט, אז אין אמת'ן אריין, גייט אויס גייט די תנא קמא כשיטת ר' אלעזר, אז א סופר וואלט אין אמת'ן אריין גארנישט געטארט שרייבן נישט קיין טופס נישט קיין תורף, פארוואס? טופס אטו תורף. אבער, חזל האבן מורא געהאט טאמער מען וועט נישט לאזן א סופר צוגרייטן א גט, איז מארגן עט א מאן דארפן אנטלויפן ערגעץ ער דארפן לויפן למדינת הים, און ער וועט גיין צום סופר, דער סופר זאל אים צוגרייטן א גט, און עס וועט נישט זיין גרייט ביז עס וועט זיך פארשלעפן וועט דער מאן אנטלויפן און די פרוי וועט בלייבן א עגונה. כדי דאס זאל נישט געשען, האבן חז"ל צוגעלאזט אז א סופר זאל שרייבן טופסי גיטין ווי לאנג ער לאזט אויס דעם תורף. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר אויך געזען אין די משנה ומקום הזמן, אז דער סופר דארף איבערלאזן די זמן, די זמן דארף בלייבן ליידיג. זאגט די גמרא, קא פסיק ותני, לא שנא מן הנישואין ולא שנא מן האירוסין, פשט, א גט איז דאך שייך סיי ביי נישואין סיי ביי אירוסין, יעצט אז שטייט ביי אונזער משנה באופן כללי אז מ'דארף איבערלאזן די נאמען פון די מאן די נאמען פון די פרוי און אויך די זמן, איז פשט די זמן דארף מען אלעמאל איבערלאזן אויך ביי א גט וואס איז ביי אירוסין לאו דווקא ביי א גט מן הנישואין, איז אויף דעם פרעגט די גמרא, בשלמא מן הנישואין, בין למאן דאמר משום בת אחותו איכא בין למאן דאמר משום פירי איכא. פשט, אונז האבן געזעהן א מחלוקת רבי יוחנן ריש לקיש, פארוואס טאקע האבן חזל מתקן געווען אז מען דארף שרייבן א גט א זמן, האט מען געזעהן רבי יוחנן האט געזאגט משום בת אחותו, און ריש לקיש האט געזאגט משום פירי, משום בת אחותו איז טייטשט אז ווען איינער האט חתונה מיט זיין פלומעניקטע, און זי זינדיגט, איז היות וואס זי איז אויך זיין פלומעניקטע האט ער רחמנות אויף איר, איז טאמער מען דארף נישט שרייבן א זמן אין א גט עט ער געבן א גט, און ער וועט זאגן פארן בית דין ער האט איר געגעט פאר זי האט געזינדיגט, איז כדי דאס זאל נישט געשען האט מען מתקן געווען א זמן, ריש לקיש האט געזאגט ניין די טעם וואס מען דארף שרייבן א זמן איז משום פירי, פשט טאמער מען וועט נישט שרייבן א זמן, עט א מאן גט'ן זיין פרוי, און ער וועט ווייטער עסן פירות נכסי מלוג אפילו נאכן גט, און שפעטער ווען די פרוי וועט זיך אויפוועקן, עט ער זאגן כ'האב ערשט יעצט געגט, כדי דאס זאל נישט געשען, האט מען מתקן געווען א זמן, יעצט האבן מיר אויך געזען, אז דאס זענען אויך די טעמים פארוואס א גט מוקדם איז פסול, פשט לויט די מאן דאמר אז די טעם איז משום בת אחותו, איז א גט מוקדם פסול ווייל לאמיר זאגן איינער עט שרייבן א גט תש"פ און ערשט תשפ"ג געבט ער עס פאר זיין פרוי איז טאמער די פרוי איז זיין פלומעניקטע און זי האט געזינדיגט ערגעץ ווי אינצווישן עט ער דאך האבן א גט וואס שטייט דארט תש"פ עט די פרוי קענען אויפווייזן אז בשעת זי האט געזינדיגט איז נישט געווען חתונה געהאט אין אמת'ן אריין דאך איז נישט אזוי איז פארדעם איז א גט מוקדם פסול די זעלבע זאך לויט ריש לקיש וואס האלט אז די טעם איז משום פירי איז אויך א פראבלעם א גט מוקדם ווייל טאמער איינער עט שרייבן א גט תש"פ און ער עט עס איבערגעבן תשפ"ג איז די אלע פירות וואס ער האט א דערווייל פארקויפט, וואס ער האט געמעגט פארקויפן, עט די פרוי צונעמען און זאגן אז מיין מאן האט מיך שוין לאנג גע'גט, איז כדי דאס זאל נישט געשען, טאר מען נישט נוצן א גט מוקדם. איז על כל פנים, דאס איז אלץ ביי א גט מן הנישואין. פשט ביי א גט מן הנישואין פארשטיי מיר פארוואס א זמן מוקדם איז א פראבלעם, און פאר דעם א סופר וואס גרייט צו גיטין פאר א נישואין פאר מענטשן וואס זענען חתונה געהאט פארשטיי מיר פארוואס ער טאר נישט שרייבן א זמן פאר די מאן האט געהייסן, ווייל ס'וועט זיין א גט מוקדם און א גט מוקדם איז א פראבלעם, אבער אלא מן האירוסין, א סופר וואס וויל צוגרייטן גיטין פאר א ארוס וואס וויל זיך גט'ן פון זיין ארוסה, איז בשלמא למאן דאמר משום בת אחותו איכא, טאמער די טעם איז אלס בת אחותו, איז בת אחותו איז א פראבלעם אויך ביי ארוסה, ווייל ארוסה וואס זינדיגט איז אויך חייב מיתה, און ממילא דאס איז אויך שייך ביי אן ארוסה, אבער אלא למאן דאמר משום פירי, ארוסה מי אית לה פירי, טאמער די טעם איז משום פירי ווי ריש לקיש האט געזאגט, איז ביי א ארוסה איז דאך נישט שייך קיין פירות, איז אויב אזוי לויט ריש לקיש, זאל א סופר קענען אריינשרייבן די זמן אין א גט וואס ער גרייט צו פאר ארוסה אפילו איידער די ארוס האט אים געהייסן, פארוואס ווייל וואס איז די ערגסטע וואס קען געשען? עט שטיין א צייט פריערט איז וואס? פירות איז סיי ווי סיי נישט דא ביי אן ארוסה, א ארוס עסט נישט די נכסי מלוג פון זיין ארוסה, איז וואס איז די פראבלעם אז די סופר זאל אריינשרייבן דעם זמן אפילו פארדעם וואס די מאן האט געהייסן שרייבן דעם גט? ענטפערט די גמרא אמר רב עמרם, הא מילתא שמעית מיניה דעולא דאמר משום תקנת ולד, כ'האב אמאל געהערט א תירוץ אויף די קשיא פון עולא, און עולא האט געזאגט די טעם איז משום תקנת ולד, אבער ולא ידענא מאי ניהו כ'האב נישט געוואוסט וואס ער מיינט, אבער כיוון דשמעיתא להא דתניא שפעטער האב איך געהערט ס'שטייט אין א ברייתא אז האומר כתבו גט לארוסתי לכשאכנסנה אגרשנה, אינו גט, אז טאמער א ארוס, א חתן גייט אריין צו א סופר, און ער זאגט שרייב א גט פאר מיין ארוסה, אבער איך גיי עס נישט יעצט איבערגעבן, איך גיי עס איבערגעבן נאכן חתונה ערגעץ וואו, איז די דין עס איז נישט קיין גט, פארוואס? ואמר עולא, מה טעם, גזירה שמא יאמרו גיטה קודם לבנה, פשט ס'איז א גזירה טאמער א מענטש וועט אזוי טון, ער העט צוגרייטן די גט אלס ארוס, און ער העט עס ערשט איבערגעבן נאכן חתונה, האט מען חושש געווען, חזל האבן חושש געווען, אז דער איד העט א דערווייל וואוינען מיט דער פרוי, און ס'העט געבוירן ווערן קינדער, שפעטער העט ער איר איבערגעבן די גט, אין די גט שטייט א זמן פון לאנג צוריק, פון נאך ווען ער איז נאך געווען א חתן, העט מען זאגן אז די קינדער זענען געבוירן נאכדעם וואס ער האט גע'גט זיין פרוי, פשט די קינדער זענען נישט אזעלכע כשר'ע קינדער, ממזרים זענען זיי נישט, אבער כשר'ע קינדער זענען זיי אויך נישט, דאס איז טייטש משום תקנת ולד, איז הכא נמי, זאגט רב עמרם דא אויך, דאס איז אויך אונזער תירוץ, גזירה שמא יאמרו גיטה קודם לבנה, פשט ס'איז א תקנת ולד, די סיבה פארוואס א סופר טאר נישט צוגרייטן גיטין אפילו נישט פאר אן ארוס און אריינשרייבן א זמן איז ווייל מ'איז חושש טאמער די ארוס העט נוצן די גט ערשט נאכן חתונה און א דערווייל העט געבוירן ווערן קינדער און שטיין שטייט אין די גט א זמן פון לאנג צוריק העט מען זאגן די קינדער זענען נישט קיין כשר'ע קינדער דערפאר איז נישט דא אזא זאך אז א סופר שרייבט אריין א זמן אין א גט וואס מ'האט אים נישט געהייסן שרייבן. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי זירא אמר רבי אבא בר שילא אמר רב המנונא סבא אמר רב אדא בר אהבה אמר רב, הלכה כרבי אלעזר, די הלכה איז ווי רבי אלעזר פון אונזער משנה, דאס איז די צווייטע רבי אלעזר, וואס רבי אלעזר האלט אז ביי גיטין איז נישט דא אזא זאך אז א סופר גרייט צו גיטין, ביי אנדערע שטרות יא. זאגט די גמרא קרי רב עליה דרבי אלעזר, רב האט טאקע געזאגט אויף ר' אלעזר טובינא דחכימי, רש"י זאגט טובינא דחכימי איז מאושר שבחכמים פשט די הלכה איז אזוי ווי אים, פרעגט אונז די גמרא ואפילו בשאר שטרות נמי, פשט וואס האט ער געמיינט מיט דעם די הלכה איז ווי ר' אלעזר, כלפי גיטין איז די הלכה ווי ר' אלעזר, אז ווען עס קומט צו גיטין טאר א סופר אינגאנצן נישט צוגרייטן אפילו נישט קיין טופס ווייל גזירת טופס אטו תורף, אדער האט ער געמיינט צו זאגן די הלכה איז ווי ר' אלעזר איבעראל ביי אנדערע שטרות אויך, פשט אז ביי אנדערע שטרות מעג א סופר יא צוגרייטן, וואס מיינט דאס די הלכה איז ווי ר' אלעזר? איז פרעגט די גמרא טאמער האט געמיינט אז די הלכה איז ווי ר' אלעזר אינגאנצן, סיי ביי גיטין סיי ביי אנדערע שטרות, פשט אז ביי גיטין טאר מען נישט אבער ביי אנדערע שטרות מעג מען יא, איז אויף דעם פרעגט די גמרא, והא אמר רב פפא משמיה דרבא, רב פפא האט נאכגעזאגט פון רבא, אז האי אשרתא דדייני, אשרתא דדייני איז טייטש, אז מען ברענגט אריין א שטר אין בית דין אריין איז דא אויף דעם חתימות דארף דאך בית דין פעסט שטעלן אז די חתימות זענען גוטע חתימות, איז ווי אזוי שטעלט מען פעסט אז ס'איז גוטע חתימות איז אדער די חותמים אליין קומען עדות זאגן אז דאס איז זייער חתימות, אדער אנדערע עדים זאגן עדות אז די חתימות זענען גוטע חתימות, איז טאמער בית דין שטעלט פעסט אז א שטר איז א גוטע שטר, איז בית דין מאשר דעם שטר פשט מען לייגט אראפ א זיגל אז אונז האמיר בודק געווען די שטר און די שטר איז א גוטע שטר, איז די צעטל וואס בית דין געבט ארויס אז די שטר איז א גוטע שטר ווערט גערופן אשרתא דדייני, איז זאגט רבא אז די אשרתא דדייני, דמיכתבא מקמי דליסהדי סהדי אחתימות ידייהו, וואס די דיינים האבן געחתמעט, פאר די חותמים האבן עדות געזאגט אויף זייער אייגענע חתימות אז זענען גוטע חתימות, פשט, פאר מען האט טאקע פעסט געשטעלט אז די שטר איז א גוטע שטר, דהיינו וואס איז טאמער בית דין האט צוגעגרייט אן אשרתא דדייני פאר א שטר, אפילו פאר מען האט באמת מקיים געווען די שטר, זאגט רבא פסולה, די אשרתא דדייני איז פסול, פארוואס? אלמא מיחזי כשיקרא, זעהן מיר דא, ווייל ס'איז א מיחזי כשיקרא, ס'קוקט נישט אויס גוט. ס'קוקט נישט אויס גוט אז מ'האט געשריבן א שטר פאר ס'איז אמת. ווי האט בית דין צוגעגרייט אן אשרתא דדייני פאר מ'האט מקיים געווען די שטר? איז אויב אזוי פרעגט די גמרא, הכא נמי מיחזי כשיקרא, וואס טוט זיך דא? פשט ביי די אלע אנדערע שטרות ווי אזוי קענסטו זאגן די הלכה איז ווי ר' אלעזר, אז וואס אז א סופר מעג צוגרייטן שטרי מכר שטרי הלוואה פון פריער, ווייל ס'איז נישט דא קיין פראבלעם פון לשמה? וואס א שייכות לשמה? סתם אזוי ס'איז מיחזי כשיקרא, א סופר האט ליגן אין שאנק, א גאנצע פאק פון שטרי מלוה, א גאנצע פאק פון שטרי מכר, אפילו ס'איז נאכנישט געווען קיין הלוואה, אפילו ס'איז נאכנישט געווען קיין מכירה, איז עס מיחזי כשיקרא, ווי אזוי לאט מען דאס צו, זאגט די גמרא וליתא, די הלכה איז נישט ווי רב פפא, פשט דער חשש פון מיחזי כשיקרא איז נישט א ריכטיגע חשש, מדרב נחמן, די גמרא ברענגט א ראיה פון רב נחמן אז ס'איז נישט דא אזא חשש, מ'דארף נישט מורא האבן פון מיחזי כשיקרא, במילא א סופר מעג צוגרייטן שטרות, וועלכע רב נחמן? דאמר רב נחמן, ווייל רב נחמן האט געזאגט, אומר היה ר' מאיר, אפילו מצאו באשפה חתמו ונתנו לה כשר, אז לויט ר' מאיר, אפילו אז איינער טרעפט א גט, א גאנצע גרייטע גט, ער טרעפט עס אין די גארביטש אין די אשפה, אבער ער חתמ'ט עס לשמה, איז לויט ר' מאיר איז דאס א גוטע גט, ווייל ר' מאיר האלט דאך עדי חתימה כרתי, אזוי האט ר' נחמן נאכגעזאגט בשם ר' מאיר. יעצט ואפילו רבנן לא פליגי עליה דר' מאיר, אלא בגיטי נשים. פשט, אפילו די חכמים וואס קריגן זיך אויף ר' מאיר, וואס דאס איז ר' אלעזר, קריגן זיי זיך אויך נאר אויף ר' מאיר ביי גיטי נשים, פארוואס דבעינן כתיבה לשמה, ווייל מען דארף זאל זיין לשמה, אבל בשאר שטרות, ביי אנדערע שטרות וואס דארפן נישט לשמה לא, דארט קריגן זיי זיך נישט אויף ר' מאיר פשט, דארט וועלן זיי אויך האלטן אז אפילו מען האט געטראפן די שטר באשפה קען מען דאס אויך נוצן, ס'נישטא קיין פראבלעם פון מחזי כשיקרא, און די גמרא ברענגט טאקע א ראיה אז לויט די חכמים איז נישטא אזא פראבלעם, דאמר רב אסי אמר ר' יוחנן, ווייל רב אסי האט נאכגעזאגט בשם ר' יוחנן אז שטר שלוה בו ופרעו אינו חוזר ולוה בו, שכבר נמחל שעבודו, פשט וואס איז טאמער איז דא צוויי מענטשן ראובן שמעון, א מלווה מיט א לווה, ראובן איז די מלווה שמעון איז די לווה, און שמעון האט געבארגט געלט פון ראובן, האט אים געגעבן א שטר, און נאך יענע טאג האט ער פורע געווען דעם חוב, ער האט צוריק געצאלט די חוב, נאר יעצט וויל ער נאך א הלוואה, די זעלבע הלוואה, די זעלבע סכום געלט, איז וויל ער נאכאמאל נוצן די שטר, ס'איז דאך פון יענע טאג, און די דין איז אז מ'קען נישט, פארוואס? ווייל שכבר נמחל שעבודו, פשט די גאנצע אויפטו פון די שטר, איז אז די נכסים פון די לווה זאלן זיין משועבד צום מלווה. דא אז מ'האט געשריבן די שטר פאר א צווייטע הלוואה און מ'האט עס געחתמ'עט פאר די ערשטע הלוואה, איז קען מען נישט יעצט נאכאמאל משעבד זיין געלט מיט די שטר ווייל מ'האט עס זיך עס געחתמ'עט די ערשטע מאל, מ'גייט עס נישט חתמ'נען נאכאמאל, איז מ'קען נישט חל זיין, מ'קען נישט מחיל זיין נאך א שעבוד מיט'ן זעלבן שטר, און דערפאר. קען מען נישט ניצן אזא שטר פאר נאך א הלוואה, פארשטייט זיך א מלווה על פה קען זיין, אבער עס וועט נישט הייסן א מלווה בשטר, איז זעהן מיר דא טעמא דנמחל שעבודו, די איינציגסטע סיבה וואס מען טאר נישט ניצן די שטר נאכאמאל, איז אלס נמחל שעבודו, אבל משום שיקרא לא חיישינן, די פראבלעם אז ס'מחזי כשיקרא אז מען האט צוגעגרייט די שטר פריערט, דאס איז נישט קיין פראבלעם, זעהן מיר אז מחזי כשיקרא איז נישט קיין פראבלעם ביי שטרות, און דערפאר טאקע ווען רב האט געזאגט אז די הלכה איז ווי ר' אלעזר, מיינט עס איבעראל די הלכה ווי ר' אלעזר סיי ביי גיטין אז ביי גיטין טאר מען נישט, און סיי ביי אנדערע שטרות אז ביי אנדערע שטרות מעג מען יא.